הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו טייערע חברים ידידים פון די גאנצע וועלט ס'דא א אמאל האט א ארעמאן נאך פורים זיך געפרייט אז ער האט געמאכט אסאך געלט פון אויף פורים האט ער זיך אנגערופן אז המן האט אים געברענגט א גרויסע הכנסה מתנות לאביונים האט אים געזאגט זיין חבר דאגה נישט וויפיל המן האט דיר געברענגט באלד קומט פרעה הרשע פסח און ער וועט דיר צונעמען די גאנצע געלט עס גארנישט בלייבן פון דעם זעט מען דא אז פורים דארף מען דייגען אויף פסח מיר זענען דא פורים האט אסתר אידן זענען געווען חייב למלך איז מלכו של עולם זענען געווען חייב מיתה ווי האט מען צובראכן די גזירה אסתר המלכה האט געזאגט איין טענה אלץ ביסטו גערעכט זי האט גערעדט צום מלך מלכי המלכים איכה אוכל וראיתי באבדן מולדתי איך קען נישט איך גיי נישט אריין יא גערעכט נישט גערעכט מען האט געדינט עבודה זרה מען האט געגעסן מען האט געטרונקען איך קען נישט אויסהאלטן זעהן באבדן מולדתי האט מען געבראכן די גזירה. רבותי איך רעד דא פון די ועד הקופה פון גאולה וואס מ'איז נהנה דארטן כמעט פינעף טויזענט מענטשן עסן פון דעם מען רעדט נישט אויף לוקסוס מען רעדט אויף עסן פרעג איך אייך איכה אוכל וראיתי באבדן מולדתי וואס איך זע נעבעך מיינע שכנים מיינע ידידי

בזכות ירושלים לעבט דאך די גאנצע וועלט, אלע אידן זענען דא הייליגע אידן, מען זיצט און מען לערנט און מען דינט דאך דעם אייבערשטן וואס מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס איז די העכערע סארטן מענטשן פון די וועלט, איך בעט אייך, איך בעט אייך ברחמים, העלפט מיר! העלפט מיר! איכה אוכל וראיתי באבדן מולדתי איך קען עס נישט אויסהאלטן איך קען עס נישט אויסהאלטן איך בעט אייך האט רחמנות און זעט וואס איר קענט אז די קופת השכונה זאל קענען צושטעלן די משפחות צו האלטן דעם יום טוב ווי ס'דארף צו זיין די טאטעס מיט די מאמעס זאלן נישט דארפן ארום גיין צודרייט אז ס'איז נישטא קיין געלט דער גרעסטער לימוד זכות וועט איר האבן אז איר וועט אונז צוהעלפן איר ווייסט דאך אז מיר בלייבן נישט שולדיג, דער אייבערשטער וועט אייך באצאלן כפלי כפליים, ס'איז נישטא אזא מציאות. המן האט האט זיך געשלאגן, ער האט געשריגן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, דאס איז די פארקער, מיר דארפן אלעמען הרג'נען, האט מרדכי הצדיק געמאכט א תקנה משלוח מנות מתנות לאביונים מיר זענען נישט מפוזר ומפורד מיר העלפן זיך מיר האבן א קופת השכונה מיר העלפן זיך ס'איז נישט ווי המן זאגט מפוזר ומפורד די קופת השכונה זענען אינגעלייט וואס זיי נעמען גארנישט גארנישט און מ'טיילט אלע וואך און אלע טאג, ברויט מיט מילך, מען לייגט אריין א נעט מיט עסן, מיט מצרכים, מען דאגה'ט אז מענטשן זאלן פשוט לעבן, לעבן, מען רעדט פון לעבן רעדט מען, און ס'איז קלארע ווערטער אז אזא זאך עט צוברעכן אלע מחלות מיט אלע קאראנאס, מיט אלע זאכן, ס'עט צוברעכן אלע גזירות פון כלל ישראל, עט צוברעכן אז מען וועט זען אז אידן עפענען די האנט און מען העלפט אפילו מענטשן וואס מען קען זיי נישט, ס'איז א צווייטע שטאט, ס'איז א צווייטע מדינה, ס'איז ממש לשמה, קיינער ווייסט נישט, מ'גיט אויס דעם גבאי און דער גבאי זעט וואס דער רמב"ם זאגט אז ס'איז די גרעסטע צדקה וואס איז דא, איך בעט אייך אנשים נשים וטף, העלפט מיר, האט רחמנות, איך קען עס נישט אויסהאלטן, איך בעט אייך אין דעם זכות וואס איר העט העלפן, ווינטש איך אייך איר זאלט האבן א לעכטיגן פורים, און קענען אלע חתונה מאכן די קינדער ווי צו דארף צו זיין, און אלע זאלן געהאלפן ווערן מיט זרע של קיימא, און קיין ווייבל זאל נישט מפיל חלילה, און שידוכים זאל זיין גוט, און פרנסה זאל זיין גוט, און שלום בית זאל זיין גוט, און די אלע קאראנא. זאל זיין א רפואה אויף די אלע קאראנאס און מער זאל מען נישט קראנק ווערן, און מען העלפט ירושלים, מען דערמאנט דאך יעדן טאג ולירושלים עירך ברחמים תשוב, עלמיר זוכה זיין דעם פסח נאך נאכל מן הפסחים ומן הזבחים בירושלים, זייט געבענטשט איך האב אייך ליב, א קוש פאר יעדן אידישער קינד, זייט געבענטשט, א פרייליכן פורים, זייט געבענטשט, ליהודים ליהודים,